הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת מועד קטן דף י ח, יעצט האבן מיר נאך דריי פיר שורות אונטן אויף דף י ז, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט כשם שאמרו אסור לגלח במועד אזוי ווי די הייליגע חכמים זאגן אז חול המועד טאר מען זיך נישט אפשערן די האר פון קאפ, כך אסור ליטול ציפורניים במועד דברי רבי יודא, טאר מען זיך אויך נישט שערן די נעגל חול המועד. זעלבע סיבה וואס האבן מיר געהאט אויבן אז אז מען שערט אז אז אז מענטשן זאלן זאגן אה חול המועד האב איך צייט, מענטשן זענען דאך פארנומען פאר יום טוב, חול המועד אזוי ווי די זעלבע טעם ווי ס'דא.

ס'איז נישט אזא בזיון אז מ'גייט אריין יום טוב מיט דעם. און די זעלבע זאך קריגן זיך ביי אבילות, כשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דאס איז רבי יודא, רבי יוסי מתיר. איז אמר עולא הלכה כרבי יודא באבל אז וואס אז מ'טאר נישט שערן די נעגל, הלכה כרבי יוסי במועד אז מ'מעג.

יא קען אזוי זיין. ווייל שמואל זאגט דאך הלכה כדברי המיקל איז מסתם שמואל פארציילט די גמרא א שרעקעדיגע מעשה פנחס אחוה דמר שמואל דער ברודער פון שמואל איתרע ביה מילתא.

אויך אינטערעסאנטע לשון, שמואל איז ארויפגעגאנגען מנחם אבל זיין, וואס די לשון דא, למישאל טעמא מיניה, נישט אים צו פרעגן פארוואס דו ביסט א אבל, ניין, אזוי זעט אויס דא די לשון, רש י זאגט לדבר על לבו דפנחס, רש י, לדבר על לבו, כ'הער נישט. נו? וואס? נו, פרעגט דאך גוט דער קליינער נחמן נתן, אז פנחס איז א ברודער פון שמואל און אז ער איז א אבל, איז שמואל נישט קיין אבל? קען זיין א אנדערע מאמע אדער א אנדערע טאטע, יא? איך הער נישט. אדער איינע פון זיינע קינדער איז אוועק. חזנהו לטופרי דהוו נפישן, שמואל זעהט אז פנחס נעגל איז לאנג, פרעגט ער אים פארוואס שערסטו נישט די נעגל, שמואל האלט דאך אויף הלכה כדברי אז מען קען זיך שערן, אמאי לא שקלת להו, פארוואס שערסטו נישט אפ די נעגל, רופט זיך אן פנחס פאר זיין ברודער שמואל, אי בדידיה הוה, ווען דו וואלסט ווען געווען א אבל, מי מזלזלת ביה כולי האי דו וואלסט דיך געווען געשוירן די נעגל ווען דו ביסט געווען א אבל, וויבאלד ער האט ארויסגעזאגט די ווערטער פון מויל, הוה איז געווארן כשגגה שיוצא מלפני השליט, ס'איז מקוים געווארן, ואיתרע ביה מילתא בשמואל, שמואל איז געווארן אן אבל. על פנחס אחוה למישאל טעמא מיניה, איז פנחס יעצט געגאנגען מנחם אבל זיין שמואל, איז שקל לטופריה, האט שמואל גענומען די, ער האלט דאך אז מען מעג שניידן די נעגל, האט ער גענומען די נעגל חבטינהו לאפיה האט ער עס געווארפן אויף שמואל'ס פנים. רשי זאגט, ער האט עס געווארפן מרוב כעס, ווייל ער, מ'וועט שוין זען פארוואס האט עס מיט אים, אבער נאכדעם האט ער עס צוזאמגענומען, זאגט רשי, והדר מכנס להו ווייל דאס גייען מיר זען באלד אין די גמרא, די זורקן רשע, אויב מען ווארפט אראפ נעגל אויף דער ערד, קען א מענטש, מ'וועט זען באלד אין די גמרא, ס'איז א סכנה.

דוד, ברענג מיר א שיחות הר ן, מנין שברית כרותה לשפתיים, ווי ווייסטו אז א מענטש זאגט א זאך געשעהט עס, ווייל אברהם זאגט, ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור, דו ווארט דא מיט'ן אייזל, ואני והנער איך מיט יצחק נלכה עד כה, אונז מיר גייען, ונשתחוה, אונז גייען מיר זיך בוקן ונשובה אליכם, בשעת אברהם האט עס געזאגט, אברהם אבינו איז דאך געווען אויפן וועג צו גיין שעכטן יצחק,

ניין וואס האט זיך מיט די איז דאס טאקע די סגולה געווען אז יצחק איז נישט געווארן גע'שחט'ט ווייל אברהם האט געזאגט איך גיי צוריק קומען? שוין, די גמרא גייט, לאמיר גיין ווייטער, על כל פנים, איך האב יא געוואלט אויסרעדן עפעס פון רעבן, אז דער רבי זאגט דא אין שיחות הר ן, סימן ק, ניין, ר נ לכאורה, אז דער רבי זאגט אז א מענטש זאל זייער אכטונג געבן, ר ל ז. מ'זאל נישט, מ'זאל נישט, יא, דער רבי ברענגט דא די מעשה פון יהוא, יהוא האט געזאגט פאר אחאב, ווען ער איז נאך געווען ערליך, מ'האט אים געכאפט, זאג מיר, דו ביסט פון די בעל אדער דו ביסט פון די אייבערשטן? יהוא, יהוא יעבדנו הרבה, יהוא איז דעמאלטס געווען א צדיק, ער האט באהאלטן די ערליכע אידן, ער האט נישט געוואלט מ'זאל אים כאפן, מ'האט אים געפרעגט, דו ביסט פון די? זאגט ער, איך, איך דין א סאך מער עבודה זרה ווי דיר. און שפעטער איז עס מקוים געווארן. אז מ'זאגט טאר נישט ארויס זאגן אזוי ווי ליצנות אדער. און לאמיר קודם טאקע זען די הלכות סבור מיניה אין אנפאנג האבן די חכמים פארשטאנען אז שמואל האט נאר מתיר געווען דיד אין מ'מעג שערן די הענט נעגל די דרגל לא ווייל וואס איז געשען עסטו האבן לאנגע נעגל אין די פיס איז נישט נישט דרגל לא זאגט דער רש"י דא משום דמאיס דרגל לא וואס איז אמר רב ענן בר תחליפא לדידי מפרשא לי מיניה דשמואל כ'האב אליינס געהערט פון שמואל לא שנא דיד ולא שנא דרגל אמר רב חייא בר אשי אמר רב, און די גאנצע היתר איז אבער בגנוסטרא אסור, מעגסט עס נאר שערן מיט א שינוי, בגנוסטרא זאגט רש"י מספריים טאר מען נישט, דאס טייטש אדער מאכסט עס צום בשר אויב מען דערט אדער איינס אויף די געהעריגע וועג טאר מען עס נישט טון, דאס וואס מען האט מתיר געווען איז נאר מיט א שינוי, אמר רב שמן בר אבא הוה קאימנא קמיה דרבי יוחנן בי מדרשא איך בין געווען אין בית מדרש בחול המועד ושקלינהו לטופריה בשיניה, ער האט געביסן די נעגל מיט די ציין, וזרקינהו ער האט עס אראפגעווארפן, און שמע מינה תלת, דו זעסט א א יעדע זאך אין די גמרא אזוי, מען האט געזען א א דער רבי טוט אזוי און אזוי, האט מען זיך ארויסגעלערנט אזוי און אזוי הלכות, שמע מינה מען לערנט ארויס מותר ליטול ציפורניים בחול המועד, שמע מינה, ס'איז נישט קיין מיאוס'ע זאך, אין בהן משום מיאוס, זעסט זיך ער האט עס געביסן מיט די ציין, מדשקלי בשיניה, ער האט עס. די רש"י כתב יד, רש"י ברענגט אראפ, פארשטייט זיך אז מען טאר דאך נישט צו משל הרג'נען א לייז אין פארנט פון א חבר, זעסט זיך ער האט עס געטון, און שמע מינה מותר לזרקן, מען מעג אראפ ווארפן נעגל, פרעגט די גמרא איני והא תניא האבן מיר דאך געלערנט שלושה דברים נאמרו בציפורניים, דריי מדריגות איז דא ביי נעגל, הקוברן ווער ס'באערדיגט נעגל איז א צדיק, איינער וואס פארברענט נעגל איז א חסיד, און איינער וואס ווארפט אראפ נעגל איז א. רשע, פארוואס טאר מען נישט אראפ ווארפן נעגל ווען מען שערט נעגל? טעמא מאי, ווייל שמא תעבור עליהן אישה עוברה, אפשר וועט גיין א טראגעדיגע פרוי וועט וואקן אויף די נעגל, ותפיל און זי וועט פארלירן די קינד. כ'הער נישט. אזוי איז עס, דאס איז א מין, צו ס'איז א סגולה זאך, צו ס'איז עפעס פון די שדים, אז מ'טרעט אויף נעגל געשעהט דאס. איז. אה, איז ענפערט די גמרא, וואס איז די פראבלעם פון מען ווארפט אראפ נעגל? פארוואס איז מען א רשע מען ווארפט אראפ נעגל ווייל עס איז א סכנה פאר פרויען? א פרוי דרייט זיך נישט אין בית מדרש, אישה בי מדרשא לא שכיחא, א פרוי קומט נישט אין בית מדרש ממילא האט רבי יוחנן געביסן די נעגל חל המועד און אראפגעווארפן אין בית מדרש, וכי תימא אז וועסט מיר וועלן זאגן דזימנין דמיכנשי להו ושדי להו אבראי אז מען וועט עס אויפקערן און מען לייגט אינדרויסן די שמוץ פון בית מדרש, אקעי כיון דאשתני אשתני, איינמאל ס'רוקט זיך פון פלאץ איז נישט קיין פראבלעם, עס איז אינטערעסאנטע זאך דאס ווייל דעמאלטס דעמאלטס פארוואס הקוברן צדיק? דו זאגסט דאך הקוברן צדיק אבער אויב ס'האט זיך אויפגראבן האט זיך מ'האט זיך שוין געריקט מ'האט זיך שוין געריקט פון פלאץ עס זעט אויס אז יא עפעס ליגט נאך אין דעם אפילו נאכדעם כ'הער נישט אה כ'הער נישט ניין איך פרעג דיך, די גמרא ענפערט אז עס איז נישט קיין פראבלעם אז ר' יוחנן האט געביסן די נעגל ווייל איינמאל מען לייגט עס אינדרויסן מען האט עס שוין גענוצט אויף א אנדערע פלאץ, נו פארוואס א קוברן איז א צדיק נאר? נישט די זעלבע פלאץ, ער האט געשוירן די נעגל אין די ערד וואס? ער נעמט די נעגל פון ווי עס איז און ער ווארפט עס ארויף. שוין, איז אמר רב יהודה אמר רב, פארציילט די גמרא א מעשה, זוג בא מחמתן לפני רבי, א פאר תלמידי חכמים א זוג, צוויי חברים זענען געקומען צו רבי און מר זוטרא ער פארציילט די מעשה מתני האט ער עס פארציילט אזוי ווי א ברייתא נישט אז אמר רב יהודה אמר רב מר זוטרא איז מתני זוג בא מחמתן לפני רבי ביקשו ממנו צפרנים זיי האבן געפרעגט צו זיי מעגן זיך שערן די נעגל בשעת אבילות והתיר להם און רבי האט זיי מתיר געווען ואם ביקשו ממנו שפה וואלט ער ווען זיי געפרעגט צו מען מעג זיך אויך אפשערן די שנאוץ בימי אבילות האט ער אויך ואם ביקשו ממנו שפה התיר להם, אבער זיי האבן נישט געפרעגט. שמואל אמר ניין, די מעשה איז געווען אז אף ביקשו ממנו שפה, והתיר להם מען האט זיי מתיר געווען אז מען מעג שערן די, אמר אביטול ספרא משמיה דרב פפא, אביטול הסופר האט נאכגעזאגט משמיה דרב, שפה מזוית לזוית, מען מעג שערן די שפה, זאגט רש"י מסוף הפה לסוף האחר מותר לגלח שער המעכבת אכילה, ס'שטערט פון עסן און פון טרינקען. אמר רבי אמי, ובשפה המעכבת, אז מען מעג שערן נאר אז די שפה איז מעכב, אמר רב נחמן בר יצחק לדידי כשפה המעכבת דמי לי, זאגט רש"י דאנינא דעתאי, כל השפה כשפה, איך בין זייער א מפונק, עס שטערט מיך יעדע מאל די האר גייט מיר אריין אין די מויל, מעג מען. אז מען רעדט שוין פון אביטול הסופר, ואמר אביטול ספרא משמיה דרב, פרעה, געווען, וואס איז א שיינע גמרא, ווי גרויס איז פרעה געווען, ווייסט דער רבי געזאגט.

ביז דא. צוויי פיס. פרעה איז געווען צוויי פיס. וזקנו אמה. איז די בארד אים אויך געווען א אמה. זיי טייטשען נישט אין. וואס לאכסטו? זיי טייטשען אויס דאס אז עס הייסט ער איז געווען א אמה. געווען א נידריגע מענטש. שפל. אבער זיין זיין. פארשטייסט? דאס האט ער יא געהאלטן די זיין זיין פרעסטידזש. די זאגט מיר דאך די הדרת פנים וואס אויך פארשטייסט דאס איז געווען ופרמשתקו פרמשתקו זאגט רש"י אמתו זיין אבר איז געווען א אמה וזרת געווען איז געלעגן אין אין תאוה פארשטייסט די תאוה איז אים געווען אזוי גרויס לקיים מה שנאמר ושפל אנשים יקים עליה די נידעריגע די נידעריגע וועל איך אויפשטעלן אויף ענק אמר אביטול ספרא משמיה דרב פרעה שהיה בימי משה אמגושי היה הייסט אמגושי א כישוף מאכער איז ער געווען, פארוואס? ווייל ס'שטייט הנה יצא המימה און די די אלע כישוף מאכער זיי ארבעטן אלץ מיט וואסער. שוין, לאמיר צוריק גיין צו די משנה ואלו מכבסין במועד ווער מעג וואשן יום טוב? מען טאר נישט וואשן קיין וועש יום טוב, חול המועד טאר מען נישט וואשן קיין וועש, אבער אויב איינער איז געווען א אונס, איינער איז צוריק געקומען פון א ווייטע וועג, אמר רב אסי אמר רבי יוחנן מי שאין לו אלא חלוק אחד אויב איינער האט נאר איין העמד, מותר לכבסו בחול המועד, מעג ער עס אויסוואשן חול המועד. אויב האט ער נאר איין העמד, פרעגט די גמרא מותיב רבי ירמיה ס'שטייט דאך אין די משנה אויב נישט שטייט אלו מכבסין במועד הבא ממדינת הים וכו' איז דאך געדרינגען הני אין מי שאין לו אלא חלוק אחד לא אמר ליה רבי יעקב לרבי ירמיה קוק אסברה לך דיר מסביר זיין מתניתין די משנה רעדט זיך א מענטש וואס האט אפאר העמעדער אף על גב דאית ליה תרי ומטנפן ס'איז שמיציג וויבאלד אז ער איז א אונס אז ער איז צוריק געקומען אינמיטן יום טוב ממש פאר יום טוב מעג ער וואשן אבער ווער ס'האט נאר איין העמד רעדט מען רעדט בכלל נישט די משנה, איז יא אזוי ווי רבי יוחנן. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן כלי פשתן איז אויכעט מותר לכבסן בחול המועד. פארוואס מעג מען וואשן כלי פשתן? ער זאגט דא אז אז ס'איז נישט ס'איז נישט קיין שווערע וואשן. ס'נישט קיין שווערע וואשן. ס'נישטא קיין טרחה גדולה אין דעם. פרעגט די גמ', קוקט אין משנה, מותיב רבא, מטפחות הידיים, ומטפחות הספרים. דא דא תוספות, אבער תוספות גייט בעצם ארויף אויף די משנה. וואס מיינט מטפחות הספרים מעג מען וואשן יום טוב? טאר זיך דאך נישט שערן יום טוב. אברהמעלע, די מעג, מ'מעג, מ'מעג אויסוואשן די, די, די, די ביב וואס מ'טוט אן ווען מ'שערט זיך, וואס הייסט? מ'טאר זיך דאך נישט שערן? ס'איז דא ווער ס'זאגט אז פאר די אלע וואס מ'האט חכמים מתיר געווען, אדער איז דא וואס זאגן מ'פינטלט אנדערש, ס'איז דעמאלטס נישט געווען קיין נקודות, סאו מ'קען אנדערש זאגן, מטפחות הספרים! מענטעלעך! איז הני אין כלי פשתן לא אמר ליה אביי, מתניתין אפילו דשאר מיני. די משנה רעדט דאך נישט פון פשתן. פשתן איז בכלל נישט קיין טירחה. אט דא אויבן האסטו טאקע רש"י. דלא נפיש טירחא. פשתן האט נישט קיין תרכא. אמר בר הדיא לדידי חזי לי, ימה של טבריה איך האב געזען ביים כנרת דמפקי לה משיכלי דמני כיתנא בחולא דמועדא. איך האב געזען ווי מען וואשט ס'טוט זיך דארט א געוואשאכטס מען וואשט ביים כנרת. מתקיף לה אביי סאו וואס ווילסטו עס ברענגען פאר א ראיה אויף וואס? מאן לימא לן דברצון חכמים עבדי. דילמא שלא ברצון חכמים עבדי. כנראה מען האט נישט געטון אזוי ווי די חכמים האבן געזאגט. מ'הייבט אן א פרישע משנה, איינע פון די זאכן וואס מ'טאר נישט טון חול המועד איז שרייבן, אויך דא אויף דעם א גרויסע מחלוקת צו צו שרייבן, רעדט מען דא פון מלאכת אזוי ווי א סופר שרייבט געהעריג כתב אומן, אבער מ'טאר נישט שרייבן חול המועד, אבער פאר א דבר האבד אדער לצורך הרבים. איז ואלו כותבין במועד דאס מעג מען יא שרייבן חל המועד, קידושי נשים, רש י זאגט מען קען זיך מקדש זיין א פרוי מיט א שטר, הרי את מקודשת לי די אישה נקנית בשטר, איז א דבר אבוד, אדער א גיט, א גט'ן, גיטין, לאמיר זאגן ער לויפט אוועק, דער מענטש זאגט איך לויף אוועק, רש י אין כתב יד זאגט איך לויף אוועק, שרוצה לצאת בשיירא, איז אויך ואם אינו כותב עכשיו אויב געט ער נישט קיין גט יעצט הרב אב און איו אב און אמער כפרקמטיא האבד שהרי תשב זו שהרי תשב זו עגונה זיך ווייטער הייבן מעג מען שרייבן שוברין אפשר די לוה וועט קומען זאגן אז אז איך גיי דיר נישט באצאלן ווי לאנג דו געסט מיר א רעסיט אפשר עס וועט קומען איז אויך ווייטער א דבר האבד די די צוואה מתנה ווייטער א מתנה

פסח לכאורה, הא? סוכות איז שוין צו שפעט, אדער לאמיר זאגן אנפאנג יאר סוכות, חל המועד מען מעג שרייבן א פרוזבול, א דבר אבד, איגרות שום, זאגט רש י וואס בית דין האט אפ, שום איז שום בית דין האט אפגעשאצט, איגרות מזון, פלוני קיבל לזון בת אשתו, ער האט חתונה סעקאנד מערידזש און זי ברענגט מיט קינדער, שטרי חליצה, אז זי זאל קענען ווייזן אז זי האט גענומען א חליצה, מען זאל איר גלייבן, חתונה האבן, אדער א שטר מיאון, פאר א קטנה אדער שטרי בירורין גזירות בית דין איגרות של רשות אלעס מעג מען שרייבען חל המועד איז אמר שמואל בחורים בחורים גייט רעדען פון שידוכים אמר שמואל מותר לארס אישה בחל המועד מען מעג מאכען א שידוך חל המועד פארוואס דבר האבד שמא יקדמנו אחר, קען זיין א צווייטער וועט אויסכאפן מיין שידוך, מעג מען מאכן א שידוך חל המועד? כ'הער נישט. נו? כ'הער נישט, ער פרעגט דאך זייער גוט, נו? יענער וועט נישט פאלגן. ער פרעגט דאך זייער גוט, אז מ'טאר נישט מאכן קיין שידוך וועט דאך קיינער נישט קענען אויסכאפן. ער קען דאך אויך נישט מאכן דעם שידוך. אפשר מוצאי יום טוב וועט ער. איך הער נישט. אקעי דאס איז שוין די תירוץ. איך הער נישט. די קשר, לכאורה איז די קשר. וואס מיינט קשר פרעגט ער. ווייל ער וועט אנהייבן צו שאקלען ווען ער ווייסט אז מען קוקט מען קוקט אריין עס קומען מיידלעך קוקן ביי די הקפות און זיי ווילן זיי ווילן זעהן ווער איז א גוטע בחור ער וועט אנהייבן צו טאנצן און און ער וועט אויסכאפן אזוי איינער געהאט ביי די די שידוך און נאכדעם האט מען געזעהן ער דאווענט זייער שיין מ'גייט אים נעמען פאר שידוך פארשטייסט

חול המועד! זאגט די גמרא לא, ווער זאגט מ'רעדט פון שטרי קידושין ממש, אפשר רעדט מען פון שטרי פסיקתא, וכדרב גידל אמר רב, דאמר רב גידל אמר רב, אז אויב דער טאטע פון די כלה פרעגט די טאטע פון די חתן, כמה אתה נותן לבנך, וויפיל ביסטו גרייט צו געבן פאר נדן? און ער זאגט כך וכך, נאכדעם פרעגט ער איר, די טאטע פון די חתן, די טאטע פון די כלה, כמה אתה נותן לבתך? און ער ענטפערט כך וכך, עמדו וקידשו, קנו! איי, מען האט דאך נישט געמאכט קיין קנין? הן הן הדברים הנקנים באמירה, אז סתם אזוי איז די הלכה מ'דארף דאך מאכן עפעס א קנין, זאג איך ניין, וויבאלד זיי האבן הנאה פון די חתונה, איז אפילו עס איז נישט געווען קיין קנין, גייט די גמרא ברענגען א צווייטע ראיה, לימא מסייע ליה אין נושאין נשים במועד, מען טאר נישט מען טאר נישט חתונה האבן חול המועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מייבמין, מפני ששמחה היא לו, אבער איז געדרינגען הא לארס, א שידוך איז שרי. חתונה טאר מען נישט האבן אלס אין מערבין שמחה בשמחה. סאו לכאורה האב איך א ראיה פון דא אז מען קען יא מאכן שידוך זאגט די גמרא לא. ס'קען זיין אין נושאין אין מקדשין לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לארס א שידוך טאר מען זיכער נישט מאכן חול המועד דלא עביד מצוה אלא אפילו לישא נמי דקא עביד מצוה איז אסור. על כל פנים כ'האב נישט קיין ראיה צו שמואל גייט די גמרא ברענגן א ראיה א מפורש'ע ראיה תא שמע דתנא דבי שמואל מארסין א ברייתא מען מעג מאכן א שידוך אבער לא כונסין ואין עושין סעודת אירוסין, מ'טאר נישט מאכן קיין סעודה פאר די שידוך, ווייל דאס איז אויך אין מערבין שמחה בשמחה, ולא מייבמין, מ'טאר נישט מאכן די מצות יבום אויך מפני ששמחה היא לו, און אין מערבין שמחה בשמחה, שמע מינה, זעה איך פון דא קלאר אז מ'מעג מאכן א שידוך חול המועד און אזוי פסק'נט מען. אבער פארוואס מעג מען מאכן א שידוך? שמא יקדמנו אחר, און פרעגט די גמרא א מורא'דיגע קשיא, כ'האב געמיינט דו גייסט פרעגן די קשיא. אברהם מלך געמיינט דו גייסט פרעגן די קשיא מי אמר שמואל שמא יקדמנו אחר, מען קען אויסכאפן א שידוך פאר די מענטש ווערט געבוירן, פערציג טעג פאר מען ווערט געבוירן קומט שוין ארויס א בת קול, דאס פאר דעם והאמר רב יהודה אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת, ואומרת ס'איז אינטערסאנטע לשון בכל יום ויום, אנדערע פלעצער שטייט ארבעים יום, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, די מיידל פאר דעם, שדה פלוני לפלוני, דו דארפסט דו מיינסט דו וועסט האבן די הויז אויף האשקי דו וועסט האבן די הויז, דעיס איז פאר דיר, א שאד איך האב געוואלט האבן די הויז פאר מיר, ס'איז דאך א זאך וואס איז אלץ אנגעשריבן, און תוס' פרעגט זייער א שטארקע קשיא. תוס' פרעגט זייער א שטארקע קשיא ווייל די גמרא פרעגט די קשיא אין מסכת סוטה און די גמרא ענטפערט דארט א אנדערע תירוץ די גמרא זאגט ס'ווענדט זיך זיווג ראשון זיווג שני וואס ענטפערט נישט די גמרא דא על כל פנים ענטפערט די גמרא שמא יקדמנו ברח ברחמים מיט תפילה זאלסטו קוקן אין ספר המידות צוויי מאל צוויי מאל איינס ביי חיתון און איינס ביי תפילה צוויי מאל זאגט דער רבי מ'קען מיט תפילה קען מען טוישן א שידוך. שמא יקדמנו אחר ברחמים. וועגן דעם, מען טראגט דאך אן א שידוך חול המועד, כאפ איך נישט. וואס? וואס פרעגסטו? נישט נעם דער שידוך. א מענטש בעט דעם אייבערשטן, ער וויינט זיך גוט אויס צום אייבערשטן, קומט צו אים א שידוך. סאו וועגן דעם, כאפ, מען טראגט דאך אן א שידוך, טו עס.

און רשי אויבן איז מער דומה צו אנדערע אנדערע מפרשים רבינו חננאל און מיר זעען דא איז דא צוויי וועגן רשי אויבן רשי אונטן קוקט אריין כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רבא האט געהערט ווי א בחור בעט ער וויל די און די שידוך דו הערסט איינער ווער דארף ער בעט דעם אייבערשטן ער דארף דען תזדמן לי פלניתא אמר ליה לא תיבעי רחמי הכי מ'טאר נישט אזוי בעטן דעם אייבערשטן ווייל אי חזיא לך אויב איז עס דיין שידוך, לא אזלא מינך. דאס איז אביסל, דו זאגסט דאך שמא יקדמנו ברחמים. דאס דאס דאס דארף מען פארשטיין. דאס בעט איך די כולל יונגעלייט אויב זיי האבן מארגן א תשובה אויף דעם. וואס הייסט אויב ס'איז דיינס וועט עס נישט אוועקגיין פון דיר. דו זאגסט דאך שמא יקדמנו ברחמים. אבער ואי לא, ואי לא, און וואס שטייט ביי דיר? וויאזוי פינטלט ער אין די גמרא? כפרת, אה, עס איז דא דא צוויי, מען קען זאגן כפרת בה און כפרת בשם, רשי כתב יד, דא צוויי וועגן, ואי לא, אויב ס'איז נישט גוט פאר דיר, דו האסט עס באקומען, ווייל דו האסט געבעטן דעם אייבערשטן, אבער נאכדעם, וועסט זיך נישט אויסקומען מיט איר. אקעי, וויאזוי ווילט עטס לערנען? לאמיר קודם גיין מיט די צווייטע פשט, לאמיר גיין מיט די כפרת בה. רשי כתב יד. כפרת בה, וועסט זיך נישט אויסקומען מיט איר, און בתר הכי טאקע אזוי געווען. ער האט געבעטן ווייטער די אייבערשטער ער וויל איר, און שמא יקדמנו ברחמים, ער האט איר באקומען, און ער האט זיך מיט איר נישט אויסגעקומען, ס'איז אים אזוי נמאס געווארן דאס לעבן, האט ער געבעטן דעם אייבערשטן, אדער שטארב איך אדער זי. בתר הכי שמעיה דקאמר, או איהו לימות מקמה. או איהי תמות מקמיה, דו הערסט? כ'הער נישט. דאס איז איין דאס איז איין פשט, דאס איז נישט דאס איז נישט רשי דא דאס איז רשי אונטן. אמר ליה האט רבא געזאגט לאו, האב איך דיר נישט דאס איז פשט מען בעט נישט אזוי דעם אייבערשטן, יעצט לאמיר זען די ערשטע פשט, כ'זע כ'זע די דיין וויל די ערשטע פשט, נישט גוט נישט צופרידן. סאו לאמיר זען נאכאמאל. אמר ליה לא תיבעי רחמי הכי ואי חזיא לך לא אזלא מינך, ואי לא. ואי לא, אז ס'איז דיך נישט גוט פאר דיר, און אפילו דו בעטסט עס וועט דיר דער אייבערשטער עס נישט געבן, וועסטו נאכדעם האבן קשיות פארוואס די תפילות ווערן נישט אנגענומען, כפרת בשם. בתר הכי, און ער האט שפעטער ער האט ווייטער נישט געהערט שגץ, און ער האט געזען ווי א צווייט, זי איז א כלה געווארן מיט א צווייטן, הערט דער רבא ווי ער בעט, אדער איהו לימות מקמה, אדער זאל איך, איך קען נישט זען ווי א צווייטער האט חתונה מיט איר, איך קען דאס נישט, איך קען דאס נישט זען, אדער זאל איך שטארבן, דו הערסט? אמר ליה, האט רבא געזאגט, לאו אמינא לך לא תיבעי עלה דמילתא הכי, אז מען בעט נישט אזוי דעם אייבערשטן, מ'קען נישט. די ערשטע, איך זאג די ערשטע פשט איז עפעס, אבער קוק אריין אין רש"י כתב יד וועסטו זען.

האט געמאכט די שידוך, מן הנביאים דכתיב, שמשון הגיבור האט זיך אנגעטשעפעט מיט א מיט א מיט א פרוי און זיין טאטע האט נישט געוואלט, אבער ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, דער אייבערשטער האט געמאכט די שידוך, און שלמה המלך זאגט בית והון א הויז מיט א פארמעגן, קען מען ירש'נען?

די סימן דאס איז געטוהן. די גמרא וועט שוין פרעגן, א מינוט, ואם לא עשה כולו, האסט עס נישט אינגאנצן געטוהן? עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו, הרהר בליבו לעשותו, האסטו געטראכט פון דעם, ואם לא הרהר בליבו לעשותו, ראה אחרים שעשו, האסטו געזעהן אנדערע טוען עס, און ושמח. פרעגט די גמרא וואס הייסט? מתיב ר' יעקב, ס'שטייט דאך ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. זעה איך פון דא אז מען האט חושד געווען ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. זיי האבן געזאגט דברי שקר אויפן אייבערשטן. נו, ענטפערט די גמרא התם להכעיס הוא דעבוד, דאס איז דאך להכעיס. מען רעדט דאך אבער, ווי פרעגט ער פארשטייסט תא שמע, ויקנאו למשה במחנה, לאהרן קדוש השם, רב שמואל בר יצחק מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה, יעדער האט געברענגט זיין ווייב צו אהרן, יעדער האט געהאלטן אז משה רבינו האט געטון אן עבירה מיט זיין ווייב. פחד פחדים, איז דו גייסט זאגן אויף משה רבינו'ן אזאנס? ניין התם משום שנאה הוא דעבוד, אבער דא איז נישט דא קיין שנאה, אבער מ'רעדט סתם, תא שמע אמר רבי יוסי יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו, איך וויל האבן איך וויל איך וויל האבן א חלק מיט די מענטשן וואס מ'רעדט אויף זיי עבירות און ס'איז נישט אמת, ואמר רב פפא לידידי חשדון ולא הוה בי, מ'זעט דאך פון דא אז מען קען חושד זיין א ריינער מענטש און ס'איז נישט אמת, איז זאגט די גמרא אזוי, ס'ווענדט זיך הא בקלא דפסיק, אויב ס' א שטיק צייט רעדט מען און נאכדעם לאזט זיך עס אפ, לא היה בו זאגט רש"י, הא בקלא דלא פסיק, אז מען הערט נישט אויף צו רעדן איז א סימן היה בו. פרעגט די גמרא וקלא דלא פסיק עד כמה, וואס הייסט א קול דלא פסיק? אמר אביי אמרה לי אם, אביי האט דאך געהאט א פרוי וואס האט אים אויפגעצויגן, די מאמע האט אים געזאגט, דומי דמתא יומא ופלגא, דומי זאגט רש"י חשד די חשידי העיר רעדן א טאג און א האלב, ס'טייטש אויב מ'רעדט א טאג און א האלב איז וואס? אויב מ'רעדט מער ווי א טאג און א האלב איז עס שוין אמת? והני מילי דלא פסק ביני ביני, ס'ענדיגט זיך נישט די גערעדאכטס, אבער פסק ביני ביני, ס'ענדיגט זיך די גערעדאכטס און נאכדעם קומט עס צוריק נאכאמאל איז לית לן בה, וכי פסק ביני ביני. איז לא אמרן אלא דלא פסיק מחמת יראה, אבל פסיק מחמת יראה מענטשן פשוט ווייל מען ציטערט צו רעדן, ווייל מען זאגט ער האט א כח ביי די איז לא, ולא אמרן אלא דלא הדר נבט, ס'וועקט זיך נישט צוריק אויף, אבל הדר נבט, אויב קומט עס צוריק מיטן שטורעם פון פריער, הייסט עס נישט ווי א קול הפוסק. און ולא אמרן אלא דלית לו אויבים, אית לו אויבים אויבים הוא דאפקוה לקלא, ער האט אויבים, אז ער האט פיינט האבן די פיינט געמאכט די מעשה אויף אים, כ'בין זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, כ'האב עס איז מיר זייער חשוב צו הערן דא פון א איד, כ'האב עס געהערט פון זיין זיידע, זיין זיידע איז געווען די גבאי פון בעלזער רב. יעקב משה איז א אייניקל פון פון די גבאי פון בעלזער רב שלום פויגל, האט מיר געזאגט דער בעלזער רב זכותו יגן עלינו פלעגט זאגן מוצאי שבת א גוטע וואך, א גוטע וואך איז א בלאט גמרא, פוטער קומט זאגן א גוטע וואך, א גוטע וואך איז א בלאט גמרא, ווער ס'וויל האבן א גוטע וואך זאל לערנען א בלאט גמרא, דאס איז מורא'דיגע חיזוק, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני, אלץ איז אנגעשריבן פון אויבן, אויב מ'וויל עס טוישן איז דא איין וועג וויאזוי מ'קען עס טוישן, ברחמים, מיט דאווענען, און אויכעט ווען מען דאווענט דארף מען וויסן ווי אזוי צו דאווענען, נישט איך דארף די שידוך, איך דארף די הויז, ווער זאגט אז די הויז איז גוט פאר דיר, רבונו של עולם, העלף מיך איך זאל האבן פרנסה, העלף מיך איך זאל האבן א שידוך, העלף מיך איך זאל האבן א דירה, העלף מיך איך זאל האבן וואס איך דארף, דאס און אזוי און אזוי, ווער זאגט ס'איז גוט פאר דיר? ווער זאגט אז ס'איז גוט פאר דיר? ס'דא צוויי פשטים אין די גמרא, מיטגעהאלטן? אדער קען מען זאגן, ער האט טאקע חתונה געהאט מיט איר און זי איז נמאס געווארן נאכדעם. ווער זאגט אז דאס איז גוט פאר דיר? און אלע בחורים וואס דארפן א שידוך זאלן מיט נעמען די גמרא און מיט לערנען די הייליגע גמרא. די בחורים פרעגן מיך וואס זאלן זיי יעצט טון, זיי האבן שוין געענדיגט פֿערציק מאל מסכת סוטה, עס האט זיך געענדיגט, סתם א יאר ענדיגט זיך שובבים אין פרשת משפטים. לערן נאך צוויי וואכן. לערן נאך צוויי וואכן.

ס'איז נישט יום טוב מיט אנשי שלומינו, אבער זייער א שיינע פלאץ דא, מ'קומט אין בית מדרש, מ'לערנט, כ'האב הנאה, ברוך השם, אונז האבן שוין דעם דיין דא, און ער לערנט פאר, ברוך השם, צופרי און ביינאכט, און ביינאכט צופרי, און צופרי און ביינאכט, און ווער ס'וויל, קען קומען, מיטלערנען, מאכן חברותות, ברוך השם, ס'דא מניינים, מענטשן קומען, מענטשן, מענטשן קענען זיך נישט אפווינדערן, מ'קען שוין ממש זאגן אזוי בראש, א פלאץ וואס איז געווען א מדבר שממה. ס'זאל זיין אזוי לעכטיג, אזוי שיין, אזוי ווארעם, אינדרויסן איז דאך ביטער קאלט, מ'קומט אריין אין בית מדרש, מען דאווענט אזוי שיין, מען דאווענט אזוי ווארעם, מען פילט זיך אזוי גוט, אייבערשטער זאל העלפן, אונז לערנען, באלד וועט מען מאכן מלוה מלכה, אביסל רעדן פון רעבן.